א גוטן ערב שבת קודש, פרשת במדבר, שבת מברכין, חודש סיוון, קבלת התורה וואס יעדער וועט געהיילט ווערן. כ'וואלט זאגן אז מיט א זייער א שווער הארץ האמער אונז צוריק געלייגט דעם ויקרא חומש, און מיר נעמען ארויס דעם במדבר, האב איך שוין געזאגט מען דארף זייער וואטשן ווייל עס ווערט געברענגט טאמער ס'רעגנט סוכות איז דאך מחיוב צו זיצן די סוכה קען מען דאך נישט איז עס אזוי ווי א קעניג אדער א הער בענקט בעט פאר זיין שמש ברענג מיר צו טרינקען און נאכ.

האבן מיר יעצט אויך א משכן, דא איז אונזער משכן, און איך וואלט זייער שטארק געוואלט מאכן א דיעל מיט די אלע בחורים, וואס האבן זיך נעבעך אביסל ארויסגעגליטשט, קומט שוין אט אט די גאולה, עס א שאד אז עטס ארויספאלן, הייבטס אן צו לייגן תפילין יעדן טאג, איך האב ענק שוין געזאגט, ווארט נישט קיין סך, מאך א ברכה, טו עס אן, זאג קריאת שמע, און ביסט פיניש, אז דו ווילסט זיין א פרומער זאג שמונה עשרה אויך, אבער אז דו זאגסט שמונה עשרה דארפסטו שוין זאגן מיט יוצר מיט די ברכות, מורא'דיגע זאך וואס אונז לעבן מיר אין אזא צייט. וואס די חזל האבן מורא געהאט פאר די צייט, חזל האבן געזאגט ייתי משיח זאל קומען אבער איך זאל אים נישט זעהן, פארוואס? ווייל זיי האבן געזאגט אז די חבלי משיח עט זיין דעמאלטס זייער זייער שטארק. איז אז מען האט א צובראכן הארץ ווייזט מען פארן רבונו של עולם אז אונז האמיר ליידער נישט געקענט בעסער. אונזער אייבערשטער עט אונז זיכער נישט איבערלאזן, ער דארף אונז אויכעט האבן. יעצט יעדער ווייסט וואס גייט דא פאר מיט אזא מגיפה וואס דא גייט פאר, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך א פלא פון א זאך, ר' ישראל און דאס איז די וויזשניצער רבי רבי חיים מאירל'ס טאטע, מיין טאטע איז געווען א זייער אנגעהאנגען אין אים, ער האט זיך זייער שטאלץ געהאלטן מיט אים מיטן אהבת ישראל, טאטע איז געווען א תלמיד פון ווישעווער רב, מסתמא האט ער דארטן געהערט כסדר וואסער א גרויסער מענטש ער איז געווען, כ'מיין ס'איז זייער פלא'דיג אז הונדערט יאר פריער האט ער שוין געזאגט אז ס'איז ידוע אז אין תש"פ עט זיין א מגיפה, אזוי זאגט ער אין זיין ספר, ס'איז געדרוקט געווארן שוין פאר פערציג יאר צוריק, זייער אינטערעסאנט. האנט און ער זאגט וויאזוי זאל מען ניצל ווערן פון די מגיפה, האט ער געזאגט שטייט ביי אהרן הכהן שטייט אז ותעצר המגיפה אז אהרן הכהן האט אפגעהאלטן די מגיפה, זאגט ער א מורא'דיג ווארט, יוצר איז איז די אותיות ויצר, אפצוהאלטן די מגיפה איז אז ס'זאל נישט אויף דיר חל זיין, מען זאל זאגן ערליך יוצר, זאגט ער יוצר איז שבת הגדול, דאס איז ידוע, דאס איז גאר גרויסע זאכן, אינטערעסאנט וויאזוי ער האט זיך געקענט אזוי רעדן אזוי ברייט. אז ס'איז ידוע אז אין יאר תש"פ עט זיין א מגיפה, על כל פנים ער רעדט פון דעם און ער רעדט דארטן א עס א שיין זייער א שיינע תורה דארט. כ'האב געוואלט זאגן א זייער א וויכטיגן מעסעדזש, די מעסעדזש איז אז די תנא דבי אליהו ברענגט ווען ס'איז דא א חילול השם פרעגט דער אייבישטער כלום יש מי שמיחה ס'איז דא איינער וואס האט מוחה געווען זאגט מען אים אז יא פרעגט ער נאך א שאלה כ'וועל באלד זאגן וואס די נעקסטע שאלה איז טאמער זאגט מען ניין איז עס די גרעסטע חילול השם דאס איז דעם מלך מלכי המלכים לאכסטו אים אין פנים, קיינער נישט מוחה, נאכדעם טאמער זאגט מען מען האט מוחה געווען, פרעגט דער אייבערשטער כלום יש מי שהתרוצץ מוחו עלי, דא איינער וואס האט זיך זיין קאפ צופלעטערט פאר מיר, איז די זעלבע זאך, זאגט מען אז יא איז א קידוש השם, זאגט מען חלילה אז נישט איז א חילול השם, ס'איז געווען א פלאץ האט געהייסן היכל שלמה, ס'איז נאך היינט אויך דא, אבער עס האט געדארפט זיין כאילו אזוי ווי א סנהדרין, און אלע הלכות וואלט פון דארט ארויסגעגאנגען. האט בריסקער רב געשיקט עטליכע תלמידים אז זאלן גיין מוחה זיין, שוין מ'האט זיי אנגעקלאפט, האט בריסקער רב געזאגט כ'האב געוואוסט מ'וועט ענק אנקלאפן, נאר כ'האב געוואלט אז דער תנא דבי אליהו וואס ער זאגט כלום יש מי שהתרוצץ מוחו עלי זאל טאקע זעהן אז ס'איז טאקע דא דאס. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ס'האט זיך אריינגעריקט שועלים לא עלינו שועלים קטנים, די אלע מענטשן אין די גאווערמענט אפיסעס, די וואס האבן א טייטל, די וואס זענען סתם א לעקער, וואס געשעהט איז אז ממש ס'איז א חילול השם, אונז לאמיר צו אז אייכנשטיין מיט פעלדער מיט די אנדערע זאלן דורכלאזן אלע געזעצן וואס דאס איז קעגן דעם אייבערשטן, קעגן זיין תורה, קעגן די הלכות, אלעס, למשל ווי משכב זכר, און אז איינער איז פארכאפט דארף מען אים זאגן דאס איז נארמאל, רחמנא לצלן, און יעדער האט אונטערגעשריבן, פעלדער מיט. שמעלדער, עניוועי, ס'איז דא פונעם אלטן סקולענער רעבן פון רבי אליעזר זיסיא איז דא דריי ביכלעך וואס ער האט ארויסגעגעבן יארן צוריק, ס'איז געווען א איד וואס איז ארום געגאנגען ביי אלע שילן, ער איז ארום געגאנגען ביי אלע תלמוד תורה'ס און ער האט עס פארטיילט, ס'איז גוט געגאנגען, מ'האט עס ארויסגעגעבן אידיש און נאכדעם אויף ענגליש, און סקולענער רבי רעדט זיך דארט אויס זיין הארץ, איך וויל לכאו' זאגן, טאמער עטץ וועטס נישט וויסן אז סקולענער רבי האט עס געשריבן, עטץ זאגן דער מנוול נחום ראזענבערג האט עס געשריבן, כ'קען דאך ענק. פון די חיות, ענימעלס, די ביזי די ציונים, לאז שוין אפ מיט די ציונים, וואס טוט זיך ביי דיר אין בעק יארד? עניוועי, און דער איד האט עס פארטיילט שוין א דרייסיג יאר, ער איז געווארן אלט האט ער מיך אויפגעזוכט, ער האט מיר געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב ירושה פון סקולענער רעבן אז איך מוז דאס פארטיילן איבעראל, איך וויל אייך עס איבערגעבן, מוז איך עס איינעם איבערגעבן, איך בין אלט איך גיי שטארבן, איך מוז עס איינעם איבערגעבן, זאג איך אים אלרייט איך נעם עס איבער זייער גערן, איך וועל זען צו טון וואס איך קען, איך מיין איך קען נישט שטיין פאר תלמוד תורה'ס ווייל איר פארשטייט דאך אליינס ס'איז היינט אנדערש ווי אמאל, מ'וועט רופן די פאליס אז איך געב. שמוציגע זאכן, קינדער, קיצור איז געקומען איינער א מענטש, איך האב עס אים געוויזן, האט ער געזאגט מען דארף עס איבערדרוקן ווייל ס'דארף זיין שיין מיט אלעם, איך האב שוין ארויפגעלייגט אויפן האטליין א יאר צוריק אז מען דארף האבן געלט דאס צו מאכן, איז געווען איינער, מיך אנגערופן, ער האט מיר געזאגט איך גיי עס טון, גיי עס טון, ער האט עס געטון, ער האט באצאלט דערפאר, און ער האט עס איבערגעגעבן אנדערע זאל עס טון, ער לא עלינו איז נישט אזוי געזונט, איז למעשה מען קען עס באקומען אומזינסט בחינם אין כסף, מען דארף אנקאלן דעם נאמבער, וואן. עיט פאר פייוו פאר טו טו טו סעווען פאר זירא. און מען זאל לאזן א מעסעדזש, א נאמען, אן אדרעס און א טעלעפאן, און מען וועט אים ארויסשיקן אם ירצה השם. אזוי ווי ער איז נישט געזונט בעט ער אז מען זאל מתפלל זיין פארן אז משה בן מלכה זאל האבן א רפואה שלימה אין דעם זכות וואס ער געבט ארויס אזא דבר שבקדושה מציל צו זיין אידישע קינדער. וואס דיזיינט איבעראל אז ס'זאל זיין טאטש פרי בית הכסא'ס, פארוואס הייסט עס טאטש פרי? ווייל מען דארף נישט אנרירן די טיר, מען דארף נישט גארנישט אנרירן. פלאש, אלעס גייט אטאמאטיש. שאלה איז שבת וואס מען טוהן מיט די אלע זאכן, ווייל צו ס'איז אטאמאטיש צו נישט, צו מען מעג עס נוצען צו נישט. אבער למעשה דארף מען דאס מברר זיין, ווייל טאמער יא דאס זייער א גוטע זאך. יעצט הייסט אויכעט טאטש פרי אז איינער זאל נישט טאטשן דעם צווייטן, אין בית הכסא ס'איז שטיל, אמאל איז טונקל, אמאל אהער מאכט מען א ה, געט מען א כאפ אריין, יענער איז דאך מיטן ווירשטל אינדרויסן. ניין אדער טא טאטש נישט, דאונט טאטש, ווייל ס'איז איינגעשטעלט מיטן לעבן.
Tonight, as more Americans clamor to get back to their favorite restaurants,

ווען זיי גאו אין די פאבליק בעטרומס. זייער וויכטיג פאר די אלע שילן זאלן וויסן אז מען דארף אריינלייגן אפאר דאלער אויפארבעטן אז ס'זאל זיין זויבער און סעניטייזד טוילעטס, און אויב מען וועט דאס טון עט זיין נאך א מעלה, אז מ'מוז האבן איין מענטש וואטש זאלן נישט אריין גיין מער ווי איינער מיט א מאל, א מורא'דיגע מעלה, הע הע דאס האט דאך דער אייבישטער געוואלט, ווען עטס פאלגטס ווען לכתחילה די גאנצע צייט וואלט נישט געשען די גאנצע קאראנא, נו נו. יעצט וועט עטס אפשר פאלגן, ס'איז זייער וויכטיג יעדע שמש פון שיל זאל עס זעהן און מ'זאל מאכן די שילס אקארדינגלי. כ'האב געוואלט אז מ'זאל הערן ווי מ'זינגט חסדי השם כי לא תמנו, כ'האב געלערנט אין די ישיבה האט מיך א בחור געפרעגט א קשיא, ס'שטייט אישה כלי זיינה עליה, מ'כאפט א פרוי אין געפענגעניש האט מען זי נישט געהארגעט פארוואס? ווייל זי האט די כלי זיין, זי האט די צוויי דאדעם און זי האט א וועדזשיינע און דאס מאכט אז מ'זאל איר האלטן אין לעבן, קאוז יו העוו סאמטינג אוט אוו הער. פרעגט ער מיך.

שטופן און מען קען אים אויסרייבן, סאו ס'איז נישט נאר חסדי השם כי לא תמנו, ס'איז דא נאך זאכן דא אויכעט. חסדי השם כי לא תמנו, הלואי כי לא תמנו אדמו ר. יעצט ס'איז דא חכמים וואס האבן זיך אריינגעבראכן אין מירון, עטס ווייסט אז עטס טוטס אונז וויי, ווייל אונז זעמער די חסידים און אויף אונז שרייט מען אז אונז זעמער די משוגעים, און אונז האלט מיר נישט מיט ענקערע זאכן. עטס קענט אונטן פון בארג אויך זאגן תהילים, מאכטס א חילול השם פאר חסידות, פאר אידישקייט, פארן אייבערשטן, פאר זיין תורה, און דעטס איט, וואס האט עטס אריינצוברעכן אין מירון? אז מען האט געזאגט ר' שמעון אז קיינער קומט נישט איז ער אוועקגעגאנגען. דא א מעשה, ס'איז געווען דער מונקאטשער רב האט געהאט א דיין ער האט געהייסן מונקאטשער דיין, ער האט געוואוינט אין מונקאטש נאך די קריג, נאך די צווייטע וועלט קריג, ביז פאר צען פופצן יאר צוריק, ער איז געקומען אויף אמעריקע, ער האט זייער מורא געהאט פאר מונקאטשער רב ווייל ער האט געהאלטן די מונקאטשער.

א דריי אין קבר ווייל ס'געווען דארט מער זנות וויפיל אין א בתי זונות, ער פלעגט דינגען צימערן, בחורים, א מעשה א בוידעם ער האט אריינגעקראכן יענעמס צימער און דער אין יענעמס הויזן, איז רבותי, ברוך השם אז מ'האלט דא נאר ס'האט געקאסט א ביטערער קרבן, נעמטס ענק אין די הענט אריין און הערטס אויף די באלאני, אזוי זאגט די גמרא, דרך גבר בעלמה, נישט פאר ר' שמעונ'ען, בעלמה, אריין אין דיין ווייב אריין. אוי בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך. איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, יענקי בער, דער וואס האט געמאכט א מולדת חוץ, גראב ווי א פאס, ער טאנצט אזוי בר יוחאי ביי איינעם אין שטוב, כ'וויל ענק עפעס זאגן רבותי, איינע פון די זאכן וואס דער דור ליידט איז אז מען געט נישט אפ כבוד פאר תלמידי חכמים, און דער אייבערשטער איז נישט מוותר אויף דעם, לאמיר זאגן ביי וויזשניצער רעבנס א טיש, יא, צו דעם חזיר דארטן, היינט זיצט ער דארטן ביי שרול'ן, אבער ער זיצט נישט ביי שרול'ן, ער זיצט גראדע דארטן אין ווילימסבורג, די ראזענבערג, מיין קאזין, מיין קאזין זיצט ביי דעם רעבין וואס ער איז דארט. איך האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך מען זאל פארשטיין, דער ציילסהיימער רב איז געווען אן אלטער איד און ער האט געלערנט הוראה מיט ר' מאטעלע און מיט ר' מוישעלע און ער איז געווען די פאנדעישן פון וויזשניץ ווען מען האט אויפגענומען דעם יונגען רעבין דארטן אין ווילימסבורג צו זיין רב האט מען דעם ציילסהיימער נישט געגעבן מער קיין שישי ווייל דאס איז די רב ער דארף קריגן שישי.

מ'איז געשטארבן יונג, ער האט געהאט קענסער, מ'האט אים אראפגענומען א פיס, ווייל ר' מאטל איז געווען דער זעלבער בול שיט ארטיסט, די זעלבע, זיינע קינדער האט ער געבעקט אלל די וועי, עניוועי, איז מיין קאזין הייסט ראזענבערג, ער איז א דיין אין וויזשניץ, איך האב געוואלט זען צו ער קען טאקע פסק'ענען, איך בין אים אסאך מאל געגאנגען פרעגן זאכן אין מראות און אין וסתות, איך האב געזען ער איז מלא וגדוש, איך האב נישט געוואוסט, נישט וואס איך האב עס געברויכט האבן, איך האב נאר געוואלט האבן אן אפיניען אויף אים, ער. אונטן אן אדער ער שטייט אין די פארענטשע? און די אלע גראבע חזירים די נואפים די זענען ביים טיש פארשטייסט וואס דער טיש טוט? דער טיש מאכט אז מען זאל מבזה זיין תלמידי חכמים און גדולי הדור און וועגן דעם האט ר' מאטעלע אויך נישט געהאט קיין הצלחה ווייל ער איז געווען א חלק פון דעם בזיון פון תלמידי חכמים און פון גדולי הדור ווייל האט ער אויך נישט געהאט קיין הצלחה דאס וועט עטץ אלץ געדענקען. ישראל האגער איז געווען א נואף ארומגעפעצלט מיט העלפט פון די אינגעלייט, ער איז דער רבי, און די אלע זענען ערליכע אפגעהיטענע מענטשן זענען די שמשים דארט, ווילאנג עטס וועטס דאס נישט פאררעכטן וועט נישט זיין גארנישט, מענדעלע טייטלבוים א חזיר, טאטע האט אפן מודה געווען ער איז נישט פון ראבער ער מעג גיין זינדיגן, ער איז די רב פון בית מדרש, און אלע עלטערע אידן תלמידי חכמים מוזן זיך בייגן פאר דעם חזיר, עניוועי דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וואס אונז מוז מען זיך אונטערנעמען ביי די קאראנע מגיפה, מען זאל אפגעבן כבוד פאר תלמידי חכמים, ס'הייסט. ס'איז געווען ווען יהושע האט איינגענומען ארץ ישראל, איז געווען דארטן איינער ס'האט געהייסן עכן, נישט נחום נאר עכן, און ער האט מועל געווען אין הקדש, ווייל יהושע האט געזאגט קיינער זאל נישט נעמען גארנישט, און ער האט גענומען א מין קאוט, און שוין. בקיצור, ס'האט געדויערט צייט, מ'האט געווארפן גורל, בשלמי הרעה הזאת, שרייט ער צו אים און ער שרייט צוריק, יהושע זאגט פאר עכנ'ען. טו מיר א טובה, סטרעיטן אוט דיס, זיי דיך מודה, זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, דער גורל איז נישט ווערד א דיים, לאמיר זען איך און דו, מיר ווארפן גורל, מיט וועם ס'וועט אויסקומען דער גורל, האט אים יהושע געזאגט, מאך נישט חוזק פון גורל, האט דאס גאנצע ארץ ישראל צוטיילט פונעם גורל, טאמער איז דאס א חוזק, איז דאך נישטא קיין צוטיילעכץ אויך נישט, זאגט אים יהושע איך וויל דיר מאכן א געשעפט. האסט געטון וואס דו האסט געטון, וועסט דיך מודה זיין, וועסטו ראטעווען דעם גורל, וועסטו ראטעווען דעם כבוד פונעם אייבערשטן. איך און דו, מיר זיצן אינאיינעם אין גן עדן. דו הערסט, וואס האט ער באקומען א שכר פאר גנב'ענען? ניין, פאר מודה זיין. עניוועי, ער איז מודה געווען, און מ'האט אים געהארגעט, און ס'האט זיך אויפגעהערט צרות אויף כלל ישראל. דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אזא קאראונע, אזא מין עונש, עטס ווייסט נישט. די סייענטיסט זאגן אז ס'העט זיך ערשט אנהייבן א האלב יאר ארום נאכאמאל, ווען די וועטער העט זיך טשענדזשן. און ווער זאגט עס זאגט ער פאוטשי ער איז געווען דער וואס האט עס ארגענעזירט און פאבריצירט אזוי ווי מען זאגט פאדערס נאו בעסט ער ווייסט פונקטליך אויב מען האט געקענט אזוי שטערן די מנוחה פון די וועלט טשיינע ווייסט אז אמעריקע גייט אין מלחמה מיט טשיינע גייט נישט בלייבן קיין זכר פון טשיינע ווייל יעדער קען אמעריקע אמעריקע זאגט איין זאך איך האב מיט דיר טון אלעס אבער איין זאך מיך עסטו נישט אייננעמען ווייל טאמער ברויך מען איך האב אזאלעכע באהאלטענע וואפן וואס דו ווייסט אפילו נישט אז ס'עקזיסטירט. דאס האבן זיי געטון אין ווארלד וואר טו אויכעט, און יעדער האט מורא, איז זיי געגאנגען און געמאכט א טומל איבער די גאנצע וועלט א רודעריי, וואס דאס איז געווען א גרויס בהמה'שקייט, און שוין, האט ער עס נישט געטון מיט חכמה, ער האט אפגעהארגעט אפאר הונדערט טויזנט מענטשן איבער די וועלט, סאו למעשה איז יעצט אזוי, דער עולם זעהט אז אלעס וואס כ'האב גערעדט אויפן האטליין אלע יאהרן, איז דער אייבערשטער ברוגז אויף דעם, ער איז ברוגז אז מען פארט אויף מירון צו ר' שמעונ'ען ווייל דאס איז דארט א בית זונות דאס גרעסטע וואס איז דא, כ'האב ענק געזאגט. בית דין האט גע- ווייל דאס איז געווען פאר צוויי יאר צוריק איז געווען א פרוי וואס האט געטיילט די עסן בהתנדבות בהתנדבות און זי האט געזען עפעס א שיינעם אינגערמאנטשיקל דארטן און זי האט א שמייכל געטאן צו אים און ס'איז געווארן פון דעם א בעילת איסור און זי איז שוואנגער געווארן און די בית דין האט געפסקנט מען האט אלעס פראבירט האט די בית דין געפסקנט אז דאס קינד איז א ממזר און זי מוז זיך גט'ן פון איר מאן האט דעמאלטס פייערט! אויף דעם נוצט מען ר' שמעונ'ן? איך האב דעמאלטס געזאגט און איך וועל עס זאגן נאכאמאל, איך זאג יעדער אינגערמאן וואס האט א סעקס דרייוו און ער זוכט עפעס וואס ער טרעפט נישט ביי זיין ווייב זאל עס געזונטערהייט גיין טון, איך האב נישט קיין שום פראבלעם דערמיט, איך וויל אים נישט נאכלויפן, נישט אז איך זאג אז מען מעג עס טון, נאר איך זאג ער זאל עס גיין טון, נאר איין זאך זאל ער געדענקען. קינדער זאל ער נישט טאטשן ווייל זיי זענען נישט זיינע טויס ער זאל זיך ארום שפילן מיט זיי, און איך זאג אן די גאנצע צייט זאלסט געדענקען נאך א זאך, זאלסט נישט אריין מישן דעם שם שמים מיט דיין שייגעץ שטיק, מיט אנדערע ווערטער אין עניני ברכות שטייט אז מען טאר נישט זאגן אזוי און אזוי ווייל דעמאלטס איז מען מצרף דעם שם שמים מיט דיינע זאכן, איז למעשה וואס עטס דארפטס אנהייבן צו געדענקען איז איין זאך, ווילסט פארן זינדיגן? גאו עהעד ענד דו איט! פארשטופ מיר זיבן נקבות ביינאכט פון פארנט און פון הונטן, אבער איין זאך, נוץ נישט דאס ווארט ר' שמעון. טריי דיך דאס אפצוגעוויינען פון נוצן, איך פאר צו ר' שמעון, זאג דיין ווייב ליסן, איך בין א חזיר, דו ביסט מיר נישט גענוג, און לאמיך אויכעט אינדזשויען ערגעץ אנדערש, און אז עט וועלן איז גוט, און אז עט נישט וועלן, זאל זי דיך גט'ן, און דאס האט מיך אייביג געבאדערט, איך פאר צו ר' שמעון! שמעון פארסטו? דו ליגנער דו, איך ווייס דאך וואו דו פארסט, איך בין דאך געווען אלע יארן דארטן. איך פאר אויף מירון, איך פאר אויף אומאן. שקרן וואס דו ביסט, אויף אומאן פארסטו? איך בין דאך געווען אין אומאן אלע יארן, נישט אלע יארן, איך בין געווען צוויי יאר ווען מען האט געבויעט, איך האב דארט געזען אז ישראל מאיר גבאי זי ע האט געבויעט רוב קברי צדיקים, ער האט געבויעט אין אומאן וומאן און נאך אויף אפאר פלעצער האט ער געבויעט ביי גרויסע צדיקים, ער איז א נואף ערשטע דעגראד, ער איז געגאנגען און ער האט בועל געווען א גאנצע נאכט, אים איז נישט גענוג צו כאפן א שטופ מיט א נקבה און איר זאגן גיי דיר ווייטער. א גאנצע נאכט האט ער זיך ארומגעשפילט מיט א נקייווע אין בעט, אין פישקענע נאמבער דרײַצן, דרייצן איז עס? דרייצן, דרייצן אדער פֿיר און דרײַסיק, איך געדענק נישט, אינדערפרי איז זי אראפגעגאנגען, האט ער איר געגעבן, איך ווייס, פינף גריווענע צו צען, איך ווייס אפילו נישט וויפיל, האט זי גענומען זיך שרייען אויף רוסיש, און איך קען רוסיש. האט זי געזאגט, איך פארשטיי נישט, נוץ מיך אויס א גאנצע נאכט און דו געסט מיר אינגאנצן צען, איך געדענק נישט זי האט געזאגט דאלער צו גריבענע, האט ער נישט געוואלט זי זאל מאכן קולות, האט ער זי צוגערופן, האט איר געגעבן א פופציגער דאלער, איך האב עס געזען, און ס'האט עס נאך א איד אויך געזען, א ברסלב'ער חסיד, וויל איך אייך פרעגן, איך זאל זאגן אז דאס מיינט דער אייבערשטער? איך וויל פרעגן א שאלה, ווען א מענטש וואלט געקומען און ער זאגט פאר משה רבינו ווילסט בויען א משכן, אדער ווען ער זאגט ווען פאר שלמה המלך ווילסט בויען א בית המקדש, פיין, מען ברענגט דאך די האלץ פון ווייט אוועק, און דארטן וועל איך זיין ווען מ'וועט אפשניידן די האלץ און יעדע נאכט וועל איך גיין מיט א נקבה. וואלט דער אייבישטער צוגעלאזט אזא זאך? זיכער אז נישט. ס'איז דא איין זאך וואס ס'רעגט אויף דעם אייבישטן ביטער, אלהים של אלו שונא זימה. איז האט מען א גאנצע טענה מיט א פראבלעם? איך זאג אים כסדר אז א פרוי פרעגט דיך וואו פארסטו זאג איר כ'פאר הולטייעווען אין ליזענסק.

ער איז אזוי אויסגעטוהן פון תאוות גשמיות פון די וועלט, אזוי ווי א איד וואס ער ליגט שוין אין קבר פינף הונדערט יאר. אזוי האט ער עפעס געזאגט, איך האב עס געהערט פון טאהשער רבי. האט די טאהשער רבי צוגעלייגט, מוז זיין אז איינער וואס ער ליגט אין קבר דריי הונדערט יאר און פיר הונדערט יאר האבן נאך נישט אזוי אפגעטוהן פון זיך די משכא דחויא, דאס מיינט די שלאנג וואס יעדער האט אויף זיך, דאס איז די פון חטא פון אדם הראשון, אזוי ווי איינער וואס ער ליגט שוין פינף הונדערט יאר. איז במילא ניץ נישט ר' מיילעך מיט דיין שייגעץ שטיק, זאג דיין ווייב ליסן איך גיי טרענען, זי וויל נישט, זאג איר אקעי גיב מיר א גט וועל איך טרענען אלס א סינגעל, און דאס איז וואס דער אייבערשטער האט יעצט געטון, ער האט געזאגט דו פארדרייסט א קאפ דיין ווייב איך פאר אויף מירון, נישט דא קיין מירון, וואו ביסטו יעצט געפארן? וואו ביסטו יעצט געפארן? אין ערגעץ נישט, האסט פארדרייט דיין ווייב א קאפ איך פאר אויף ליזענסק, ניין נישט דא קיין ליזענסק, איך פאר פורים אויף ארץ ישראל, נישט דא קיין פורים און עס איז נישט דא גארנישט, דער אייבערשטער האט אלעס צוגענומען. פארוואס האסטו גענוצט די צדיקים פאר דיין שייגעץ שטיק? יעדער זאל אהיים גיין צום ווייב און זאגן ליסן איים סארי איך בין געפארן פאר מיין זנות כ'האף אז דער אייבערשטער מיר וועט מיר מוחל זיין און טאמער נישט איז אויך פארפאלן באט איי העוו טו טעל יו די טרוט פארוואס ביקאוז דו האסט געסאפערט פאר דעם איט קאסט יו יור טיים ענד עווריטינג א פרוי האט מיר פארציילט איך האב געהאלטן אין איין רעדן מ'טאר נישט פארן אויף אומאן וואמאן ס'איז אלץ זנות מען פארט אויף אומאן צו א וואמאן, האט א פרוי געזאגט אז איר מאן פארט דאך יעדעס יאר, האט ער אריינגערעדט פאר זיין ווייב, דו ווייסט נישט ווער נחום ראזענבערג איז? זאגט זי ניין איך קען אים נישט, זאגט ער ער איז דער שטאטס משוגענער, שוין ווייסט איר נחום ראזענבערג איז שטאטס משוגענער, האט זי מיר געזאגט, כ'האב נישט געקענט גלייבן אז א מענטש זאל זיין משוגע און ער זאל זאגן אזא האטליין ווי איר האט, קודם זעה איך אז איר קענט כל התורה כולה אויסענווענדיג און נאכדעם זעה איך אז איר רעדט מורא'דיג צו די זאך. און אסאך מאל רעד איך דורך מיט מיין רב זאכן וואס איר זאגט און ער זאגט איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, עניוועי איי דיסיידעט איים גאנא טשעק אפ אן מיי האזבענד, און איך האב געזאגט יעדער זאל נאכקוקן דעם מאן, קיצור האט זי געזען אז ער איז געפארן אויף אומאן וומאן און ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען אויף אוקריינע, ער איז געבליבן אין א שטאט, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען פון די שטאט ווייל דאס איז א געי סיטי, דארטן זענען אלע פעגעטס וואוינען דארט, און איך וויל ענק נישט געבן אדרעס. אַז יענער, מ'האָט אים גערופֿן אַרײַן צום רבֿ פֿון דער הײם, דער רבֿ האָט אים געפֿרעגט, איך הער זאָגן, דו האָסט שױן װידער צו טאָן מיט שׂרה, און פֿון יענער שטאָט, און פֿון די גאַסן, ניט? קיצור, זאָגט ער פֿאַרן רבֿ, נײן, ס'איז נישט דאָס, ס'איז נישט דאָס, איך האָב נישט צו טאָן מיט די אַלע. שױן, האָט אים דער רבֿ געלאָזט גײן צוריק אין בית-מדרש. די בחורים האָבן געזען, ער איז אַרױסגעקומען נאָך אַ האַלבע שעה, רױט, פֿרעגן זײ, װאָס האָט דער רבֿ געטאָן? זאָגט ער, דער רבֿ האָט מיר געגעבן נאָך זיבן אַדרעסן, װאָס איך האָב נישט געװוּסט. דעטס אָל איט איז, איטס אַדרעסן, איך גײ ענק זאָגן, װוּ די שטאָט איז. זאלן אלע דארט אהין פארן. עניוועי, זאגט זי מיר זי האט געעפענט זיין אמעריקען עקספרעס, זי עפענט אלץ די מעיל און זי האט צוטיילט די מעיל, דאס דארף מען באצאלן, דאס איז בילס דען אהין, זי האט נאכגעקוקט, ער האט אויסגעגעבן אפאר טויזענט דאלער און ער איז קיינמאל נישט געפארן ווייטער פון די שטאט, הי נעווער ווענט פורדער דען די סיטי, איך האב אויך געזען אז ער האט געהאט א פארטנער ווייל עה אמאל האט ער באצאלט דעם לאנטש, זיי האבן געגעסן טריפות אין האטעל, אמאל האט ער באצאלט אמאל האט דער פארטנער באצאלט, ווייל מען זעט דאך די נעמען, איך זאג ענק נאכאמאל, די גאנצע קאראונע דאס איז א. עונש ווייל אונז נוצט מען נעמען פון צדיקים. זאג די ווייב איך האלט ביים גיין זינדיגן ס'איז מיר נישט גענוג איין ווייב איך דארף האבן אפאר און קענסט עס מיר צושטעלן דא איז גוט און נישט גיי איך אווערסיס דארט איז גרינגער דארט איז עס מער ליגעל ווי דא און דאס איז דער גאנצער קאראנע אויסער דעם האט מען דא געטאטשט אלע קינדער אלע קינדער איך זאג אייך נעכטן איז מיר צוגעקומען נעכטן איז איינער צום צוגע א אינגערמאן, ער זאגט מיר איך בין דיר אזוי דאנקבאר פאר וואס דו טוסט, פאר זאג איך אים וואס טו איך, זאגט ער דו ווייסט וואס דיין האטליין טוט, ווען איך בין אויפגעוואקסן בין איך געווען א יונגער בחור, נישט געווען א חזיר וואס האט מיך נישט אנגערירט אינעם גרויסן סאטמארע בית מדרש אין ראדני סטריט, נישט געווען דער חזיר, איך בין געווען א שיין יונגל, און איך האב געהאט די פאות אזוי ווי די קוויצים, אזוי ווי דו רופסט עס אן די קוויצים, געווען שיין באשמירט מיט דיפיטי דו אודאי, און יעדער איז מיר נאכגעלאפן, אין טוילעט. שפעטער איך בין עלטער געווארן איז מען מיר נאכגעלאפן אין די מקווה, איך בין אזוי מאלעסטעט איך זאג אייך די אמת אז איך ווינדער מיך וויאזוי דער פיטיק איז נישט אראפגעפאלן, אזוי מאלעסטעט בין איך געווען, און איך האב שוין געקענט יעדן שייגעץ, דער האט מיך געוואלט אויסלעקן, דער האט מיך געוואלט אויסרייבן, דער האט געוואלט שטופן אין די מחילה, איך האב שוין געוואוסט יעדער וואס זיין העביט איז. און ער זאגט היינט, איר ווייסט נישט וואס איר האט געטון, איך האב קינדער אין חדר, איך האב קינדער וואס זיי גייען אין שול, קוק זיי נאך, איך דארף זיי דאך וואטשן, איך בין דאך א געשלאגענער הונט, זאגט ער, דו ווייסט נישט וואס דא טוט זיך, מען גייט אז סיקס פיט עוועי פראם א טשיילד, מען האט מורא, איז במילא וויל איך זאגן פאר די אלע אידישע טעכטער, יו העוו טו בי עוועיר אז אין אדם, צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. און כ'וועל גיין אביסל ווייטער, אז כ'וועל זאגן אפילו סאטמאר רב, אפילו אויפן דברי יואל וואלט געווען א חשד צו ער טאטשט נישט קינדער און מיידלעך, עטץ דאך זאגן דער שייגעץ, זאג איך נישט דער דברי יואל, משה רבינו איז אויך געווען א חשד אז ער טאטשט יונגלעך און מיידלעך, והא ראיה, דער אייבערשטער האט עהם נישט געטראסט, און ער האט עהם געזאגט אז דיין איסור יחוד מיט נחום ראזענבערג'ס איסור יחוד מיט משה עפשטיינ'ס איסור יחוד איז דער זעלבער איסור יחוד, איר הערט וואס דא טוט זיך. דער אייבערשטער האט צוגעשטעלט ווען ס'קומט צו די תאווה האט ער צוגעשטעלט נחום ראזענבערג און משה עפשטיין און משה רבינו און משה רבינו האט נישט געטארט עובר זיין קיין איסור יחוד אויך נישט. זיי דערציילן א מעשה אויפן ווילנער גאון, א פרוי קומען פרעגן א שאלה מיט א הינדל איז ער ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער איז שוין געווען אלט און קראנק האבן די תלמידים געפרעגט רבי וואס איז געגאנגען מיט די אלטע פרוי זאגט ער אוי איז זי געווען אן אלטע פרוי וואו צו מיר האט זי אויסגעזען שיין יונג און זיס דער בעל דבר איז חייב אלס שוחט שוחט דעלמא זאגט רש"י משום צובע ער קען נעמען אן אלטע פרוי וואס וואלט זיך געגרוילט צו קוקן אויף איר און זי מאכן אויסזען אזוי שיין אז ס'איז א מחיה שטייט אסתר המלכה ירקרוקת היתה איז זי געווען גרין שי העד ע ווערי ווערי אגלי קאמפלעקשאן גרין זעהן א מענטש וואס ער איז גרין, ער זעהט אויס ווי א באנאנע, און דעסטוועגן דאך ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, אוודאי דאס האט צו טוהן ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז ער זאל חתונה מיט איר, זאל קענען ראטעווען גאנץ כלל ישראל, עס איז זיכער אמת, אבער דער בעל דבר איז א צובע, ער קען נעמען אן אלטע דירה, איבערפארבן שיין יונג און איינגיין וואנעט זיך אריין. אויפשטעקן מיט די דירה מיט און מיט א פרוי אין בעט אריין. דאס איז וואס ער טוט און וועגן דעם איז ער מחויב. דאס טייטשט די בעל שם הקדוש. געווען אמאל אויף הונדערט און טווענטי פיפט סטריט אין לעקסינגטאן אין מעדיסאן געווען איז דא א פאליס סטעישאן. קיצור מען האט געכאפט א אינגערמאן ער האט געוואלט גיין מיט א נקיבה און זי געווען פון די פאליס. שוין. קיצור די סוף איז געווען אז. צוויי אזייגער האט מען אים געגעבן א רעכט אהיימצוקאלן זיין ווייב אינמיטן די נאכט און זי האט אפגעקאלט אז ווייל ער האט נישט געהאט די דרייווער לייסענס האט מען אים אויפגעהאלטן א גאנצע נאכט, האט די פאליס געזאגט קום אראפ אונז ווילן מיט דיר רעדן. מען האט אים געוויזן די זונה מיט וועם ער האט געוואלט גיין, זי איז געווען מסתם דרייסיג יאר עלטער פון זיין פרוי, ס'האט שוין געפעלט די פיר פאדערשטע ציין האט געפעלט און די אנדערע זענען געווען קרום אזוי ווי זיי פאלן שוין ארויס און דאס ווייבל האט צו וויינען, זי האט געזאגט, דעיס האסטו געוואלט אויפטוישן פאר מיר? זי האט אנגעהויבן צו וויינען פשוט, דעיס איז צו וויינען. ס'האט דער בעל דבר געמאכט אז אין זיין אויגן איז זי געווען זייער שיין. כ'וויל זאגן פארן עולם, פארלירטס ענק נישט, אונז זעמיר נאך אינמיטן די קריזיס, זיי זאגן אלע ס'קען נאך צוריק קומען יעצט אין פאל, און זיי זאגן אלע מ'האט גארנישט פארראכטן, דער פאוטשי, Fauci, וואס האלט אין איין זאגן אז ס'וועט נאך קומען, he knows something that we don't know, ווייל ער איז געווען דער פון די אריגע, ער האט עס ארגענייזט די גאנצע זאך. רבותי, טשעפעטס נישט מיטן אייבערשטן, אך בה' אל תמרודו, זיצטס און ביהעיווטס יורסעלף, קינדער טאר מען נישט טאטשן, קינדער מיינט מען מיידלעך אויך נישט, און מען טאר נישט ארומגיין טוהן איסורי נידות, טאטשן, האגן, אפילו ווען זיי זענען מסכים, מיידלעך, יור נאט סופאוזד טו דו אלל דיס טינגס, און אז מען האלט שוין ביים וגובה דיליה דעמאלטס איז אונז שוין זייער ביטער, קויז דו ווייסט נישט ווען דאס וועט זיך אפשטעלן, אזוי זאגט רבי אליעזר הגדול, וכעסו כעס עולם, דעם אייבערשטנס כעס איז אן אייביגע. די עפעקט אז ער קאנטראלט עס מען זאל קענען לעבן מיט דאס הייסט ער האט משתף געווען אין מידת הרחמים און מידת הדין השם מיט אלוקים אליין ווען ס'שטייט בראשית ברא אלוקים און איינמאל שטייט ביום ברא השם אלוקים את הארץ איז דאס איז די פשט אמאל איז ער משתף מידת הרחמים באט דאונט טינק יו אר אוט אוו דיס דאונט טינק משיח דארף קומען עני מינוט און אונז מוז מען זיין קלין און גרייט נישט נעמען אזעלכע יצחק לבנה שטערנדלעך מיט דעם אנדערן משוגענעם ענזל שטערן מיט עלפערט זיין פירן א בית מדרש. איך זאג ענק איך קען זאגן אז דארט איז געווען מער זרע אין די מקווה וויפיל ס'איז געווען וואסער, איך ווייס איך ווייס איך וויאזוי וויל איך נישט אריינגיין פונקטליך אבער איך ווייס עס האט מען אלעס געמעגט צולאזן פארוואס ווייל איך הייס סאקמער קאקמער דער אייבערשטער האט נישט קיין מורא פאר סאקמער קאקמער אויך נישט. יעצט קומט א זומער, איך ווייס נישט צו מען וועט יא פארן אין קעמפ צו אין קאנטריס צו נישט, איך האב ענק אלץ געבעטן, דער זומער הרג'עט אוועק רוב קדושת ישראל, איך ווייס וואס גייט פאר אבער ווען ס'קומט פאר יום טוב, פאר ראש השנה קומען זיי מיר פארציילן אז זיי האבן געוואוינט מיט א שיקסע און זיי האבן דאס און זיי האבן יענץ און זיי ווילן וויסן ס'קומט ראש השנה וואס מ'טוט וויאזוי מ'בעט זיך איבער מיטן אייבערשטן, זאג איך ס'איז זייער פשוט, וואוין יעדע נאכט מיט נאך א שיקסע און פארטיג, צרות רבים דאך א חצי נחמה, דאך אזעלכע דר'ערדליגערס, פרעג איך אים זאג מיר פאר צוויי יאר צוריק האסטו עס אויך געטון? זאגט ער יא, פרעג איך אים וויאזוי ביסטו ארויס געקראכן? ס'איז געקומען פאר ראש השנה האב איך מיך מיישב געווען ככלב ששב על קיאו איך וויל איבער בעטן דעם אייבערשטן, עטס מיינטס אז דער אייבערשטער איז א. דזשאוקער? דאס איז וואס איז ענקער פראבלעם, און יעדער דארף וויסן אז דו לאזט דא דיין מאן אויף זומער און ער זינדיגט מיט א גויטע, צו ער זינדיגט משכב זכור אין מקווה, איטס נאט אנלי היס פאולט, איטס יוערס עז וועל, רימעמבער דעט. האסט א באנגעלאו, פאר ארויס מיטוואך פארנאכט מיט אים, זיץ דארטן ביז זונטאג צו ביז מאנטאג און קומטס אהיים. ס'מוז זיין השגחה אויף יעדן מענטש די גאנצע צייט, ווייל די רבנים זענען נישט אינטערעסירט, זיי זענען אליינס נואפים. א יונגערמאן איז אריין צו א רב דריי יאר צוריק און ער האט אים געזאגט ער איז נאך דורכגעפאלן דעם זומער און עס איז געווען געפערליך פרעגט איר מיט וועם האט ער געזאגט א נאמען פון א מיידל פון בארא פארק מיידל ס'א ווייבל ס'א גרושה זאגט אים די רב געב מיר איר טעלעפאן ווייל איך וויל מיט איר רעדן פארוואס זי האט געטון אזא זאך זאגט ער פארן רב הער רבי לעבן איך זעה דאך וואס דו ביסט דו ווילסט אויך גיין מיט איר זינדיגן איך סעיוו זי פאר מיר זאגט ער פארן רב אז עס איז געווען אמאל א איד אין ירושלים וואס ער האט געזוכט א גאנצן טאג אן עני הגון פורים צו געבן געלט. און האט אים געגעבן א שקל. פרעגט אים דער איד, עס איז אזא גרויסע מצוה און אן עני הגון האסט געטראפן, פארוואס געסטו אים נישט מער פון דעם? זאגט ער, איך סעיוו אים פאר איבער'ס יאר. פארשטייסט? דער רב האט געוואלט וויסן, האט ער געוואלט אויך טועם זיין די שיקסע צו דאס אידישע ווייבל, נעבעך. רבותי, יו גאנא העוו טו סטאפ איט. דא יעצט א מעשה איינער שמואל ווייס וואס ער איז געווען אסאך שעות מיסינג. מען האט אים נישט געטראפן, ענדליך האט מען ארויסגעגעבן א נאמען, מען האט אים שוין געטראפן ברוך השם, ער איז געווען אונטער א בעט, און ביי זיי אין שטוב איז דא א דאבל בעט, וואס איז אזויפיל בול שיט. בני ברק הייסט די עיר הפעדעפילים, איך וויל זי רופן פילאדעלפיע, ווייל ס'איז מיר א שאנדע מ'זאל רופן אזא מקום תורה עיר הפעדעפילים, איך וויל זי רופן פילאדעלפיע, ווייל קיינער טוט זיך נישט איינרעדן אז די מאמע האט געהאט דאס קינד ביי זיך אינדערהיים און אונטער א בעט, אה, דאס איז אלץ באלאוני. ס'אזוי ווי די מעשה איז געשען פאר דריי יאר צוריק יום כיפור אינדערפרי, א זיבן יעריג מיידעלע איז געגאנגען אין די גאס און זי איז נאכגעגאנגען איר מאמען, איר מאמע איז שוין געווען אין שול, איז געקומען א שייגעץ האט זיך געהאט באהאלטן אין די פרויען מקווה און ער האט איר גערעיפט. און נאכדעם האט ער געכאפט איר קאפ און געשאסן אין דעם כלים מקווה, ס'זאל הייסן כאילו זי האט זיך אויסגעגליטשט און ס'איז אריינגעפאלן. אונז ווייס מיר ווער ס'איז געווען, אונז קען מיר די גאנצע פרשה, נישט יעצט, שוין יארן. די רבנים לאזן נישט ער זאל פרעסן טשארדזשעס ווייל זיי ווילן אים ארויסווארפן פון בני ברק, סא אים איז חשוב'ער צו וואוינען אין בני ברק ווי ער זאל נעמען נקמה פאר זיין טאכטער, דאס איז א פאץ, א פאץ בר יונה, און אלע פרומע זענען די זעלבע פעצלעך. זאג מיר יעצט א גאנצע מעשה, דאס קינד איז געווען אונטערן בעט, איז ער געווען, וואס א בעט, וואס האקסטו א טשייניק, איינער האט גערעיפט דאס קינד, און איך האב גראד געלאזט וויסן פאר זיינע עלטערן אז מען זאל אים נעמען גראד צו א סייקאלאדזשיסט, ווייל טאמער ער איז געווארן גערעיפט, עס קען זיין די מחילה איז אים נאך אויפגעריסן, און אז טאמער יענער האט אים צוגערירט, היינט איז דאך דא קאראנא, אבער אפילו אן קאראנא איז דא די פינף סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, דארף מען אבאכט געבן אויף דעם, מען האט געהאט אמאל אין ירושלים. און איך האב געמאכט א מקווה, כ'האב איבערגעפיקסט אין מעלה אדומים האב איך איבערגעפיקסט א מקווה, און יאסעלע כהן האט מיך גערופן איך זאל עס בודק זיין, ווייל ס'איז געווען דער אלטער אבו חצירא האט אים צוגעזאגט אז אויב זיין ווייב וועט מקרב זיין פרויען צו די מקווה העט זי געהאלפן ווערן מיט קינדער, שוין, בקיצור זאגט ער מיר אז ער איז זייער אפסעט ווייל ער ווייסט אז דער אבו חצירא איז געווען א איש מפורסם אז צו מאכן מופתים, און ביי אים ארבעט עס נישט, זאג איך אים יאסעלע אפשר איז די מקווה נישט.

ס'האט גערינען, ס'האט געהאט זחילה, ס'איז געווען א ערנסטע פראבלעם. שוין, האב איך געזאגט דעם רב איך פיקס עס, נארמאל פאר איך יעדן שבת וואס איך בין אין ארץ ישראל פאר איך אויף מירון, אבער די מקווה איז פאר ר' שמעון, איז איך וועל בלייבן דא, איך וועל עס פיקסן, צוויי אזייגער האב איך געענדיגט די מקווה, ס'איז געווען גוט, מ'האט עס בודק געווען, און שטעל דיר פאר, איך בין אנגעקומען אויף ירושלים, כ'האב מיר גענומען עמורדזשענסי אין פרימא פאלאס א. אן אפארטמענט און שוין. עס איז געקומען צו גיין די מקווה בין איך געגאנגען אויף זשופניק, הגם ער האט אויך א מקווה דארטן נאר כ'האב געוואלט א קוק טון, כ'האב אלץ ליב א קוק צו טון אין די מקווה וואס טוט זיך דארטן, נישט נאר אין זשופניק איבעראל. למעשה האב איך געזען ווי א אלטער איד, געווען אלט זיבעציג יאר אויפן אויסקוק, האט געמאכט אינעם שאוער, אינעם שוויץ האט ער געמאכט משכב זכור מיט א אינגל פון זיבן יאר. שוין, איך ווייס דאך יעדער וועט זאגן ס'נישט אמת, בין איך געלאפן, כ'האב געכאפט שנעל א פיקטשער מאכער, מיין קעמערע, און איך בין צוגעגאנגען און איך האב אים געשריגן אויף אים, איך האב געזאגט, דו ווייסט וואס פאר אן עבירה דו טוסט? פרעג איך אים, האסטו געגעסן חמץ אום פסח? ניין, דאס איז די זעלבע עבירה, ס'איז כריתות, כריתות היינט, ס'איז סקילה אין צייט ווען בית המקדש איז געשטאנען. האט ער גענומען, ער האט אזא בערשטל געהאט וואס האט זיך געקראצט דעם רוקן מיטן פיפיק און האט מיר געגעבן אזא שמיץ דערמיט, שוין, איך האב מיך נישט געפוילט. כ'כאפ אן דאס אינגעלע, איך פרעג אים, זאג מיר, דאס איז דיין זיידע? זאגט ער, ניין, איך בין געשטאנען, איך האב גענומען א איין דוש, א דוש הייסט א טוש אין ארץ ישראל, און ער האט מיך אריינגעשלעפט. בקיצור, איך האב דאס אלעס אויפגעכאפט, איך האב דאך דעם, די טמא'נע ק ח, ניין, אמת, דאס איז געווען אויף א טעלעפאן, און שוין. און ס'האט נישט געדויערט לאנג, איך גיי אראפ אונטן, און איך זאג פאר יענעם, זאלסט וויסן, איך פרעג דער אינגעלע קודם כל, דו האסט א טאטן? יא. וואס איז די טעלעפאן? האט ער מיר געגעבן, האב איך אים אפגעקאלט, זאלסט קומען שוין נעמען דיין. קינד אים אריינטראגן אין שפיטאל מען זאל אים בודק זיין, זאגט ער דו ווייסט אז ס'איז א האלבע שעה צו שבת, זאג איך אים הער אויס אפילו שבת ביינאכט ווען ס'איז זיכער שבת, נישט מוצאי שבת נאר פרייטאג ביינאכט ווען ס'איז זיכער שבת, דו ביסטו מחיוב צו גיין מיט אים אין שפיטאל ווייל ער האט יעצט א דין ווי א ספק חולה שיש בו סכנה, ווייל טאמער האט יענער אים אנגעשטעקט מיט זיינע חזירישע סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס וועט ער שטארבן, פרעגט ער מיך צו ער האט געקוועסטשענט מיין פסק, זאג איך אים ר' איד טאמער טוסט עס נישט, רוף איך די משטרה, אז האסט נעגלעקטעט א קינד נאכדעם וואס מ'האט אים געטאטשט, קיצור ער האט מורא געהאט, און ער האט אים געטראגן אין שפיטאל, און ס'איז טאקע אויסגעוויזן אז די דאקטער האט אים געזאגט ביסט האסט א מזל אז דו ביסט געקומען ווייל ער האט אריינגעשטופט אין אים דארטן זאמען צו וואס ער קוד העוו בין דעד, ווייסט וואס דא גייט פאר? דיס איז וואטס גאוינג אן היער, און די זעלבע האב איך געהאט אמאל אין בית וגן, אויך געווען א מעשה אזוי, א פערצן יעריגע בחור געווען די בעסטע בחור אין די ישיבה, און איינער האט אים, דארט איז דא א מקווה ס'הייסט בריכת שלמה, איינער האט אים געמעסט אפ מיט אים, נו, איז ער דאך געווען א פאקט טויטע כפרות ווערד, האב איך אים געזאגט גיי שוין פאר אריין אין שפיטאל, איז זיי האבן מיך געפרעגט וואס מ'זאל טון ווייל ס'איז אויך געווען א שעה צוויי צו שבת, בקיצור זאג איך גיי שוין מיט א קאר אין שפיטאל. איז געגאנגען אין שפיטאל ווייל אין בית וגן איז די שפיטאל א מינוט אוועק. דער בחור איז געזעסן אין שפיטאל איר ווייסט וויפיל צייט? נע א האלבע שעה א שעה צוויי שעה ער איז געזעסן פיר חדשים אין די מענטל ווארד און ווען ער איז ארויס האט מיר די טאטע געוויזן אז ער האט געהאט א בעג פול מיט מעדיקעישאנס ער האט געדארפט האבן פאר די רעסט אוו היז לייף. עניוועי, האב איך געזאגט די עלטערן דא, איך האב זיי געשיקט א מעסעדזש, זאלסט וויסן, טראג אים אריין אין שפיטאל יעצט, מאך בדיקות, ס'איז נישט דא יעצט קיין שבת, פיקוח נפש איז דוחה שבת, אפילו א ספק פיקוח נפש איז דוחה שבת, עניוועי, דאס איז די זעלבע אלטע שקרנים פון בני ברק, ס'איז א שאנדע וויאזוי אידן פירן זיך אויף איינער צום צווייטן, און ווילסט עפעס וויסן, צו די אייגענע קינדער פירן זיי זיך אויך נישט בעסער אויף, דאס איז די מעשה. האבן מיר אויף זיך ממליך געווען אפאר חזירים, שווערע שמוציגע חזירים, טווערסקי פעמילי, האגער פעמילי, טייטל באקס פעמילי, די אלע, די מענטשן האבן אונז אנגעטון אזויפיל הזיקים אז דו האסט נישט קיין השגה, אזוי יעצט טוען זיי אן הזיקים, איינער פארלאזט זיך אויפן צווייטן, מען גייט לערנען די אלע טרייפענע לימודים, ביז ס'העט נישט אויפהערן מיט די טרייפענע לימודים, העט די קאראונע נישט אוועקגיין, די קאראונע איז געקומען פאר דעם. פאר זנות און פאר לערנען טרייפענע לימודים איז אויך זנות, מען איז מטמא יענעמס קאפ, און ווער ס'איז מי להשם אלי זאל נעמען אהרן און זלמן לייבן זאגן געט טע העל אוט אוו היר ס'איז אונזערע מוסדות דער רבי האט עס פאר אונז געגרינדעט און נישט אז עטס זאלטס ווערן ביליאנערן אויף דעם. יעצט זעט אויס אז אין ארץ ישראל האט מען שוין געעפנט די טיר מען קען שוין ארום גיין און די קינדער זענען שוין ווידער אין א גרויס געפאר נעבעך. יעצט מען זאל וויסן וואס ס'קאכט זיך, דער עולם ווייסט דאך נישט, די רבנים מאכן דאך אז מען טאר נישט האבן די טמא'נע כלים ווייסט מען דאך נישט, ס'איז דא זיבן סעיפן וואס דער גאווערנער האט אונטערגעשריבן אז א מוסד וויל עפענען מוזן זיי נאכקומען די זיבן סעיפן, סעיף נומבער ז' איז אזוי ווי ס'איז געווען אין וואשינגטאן סטעיט אזא מעשה אז די גאווערמענט איז ארום געגאנגען צו עלטערן זעהן צו ס'איז נישט דא די קינדער, פראטעקשן צו ס'איז נישט דא אינדערהיים עלטערן וואס זיי האבן נעבעך קאראנע אנשטעקיג, און טאמער יא האבן זיי צוגענומען די קינדער און זיי האבן זיי אוועק געטראגן, און די זעלבע שרייט יעצט קאומא מען זאל אים אונטערשרייבן אז דא העט אויך אזוי זיין, טאמער העט נישט זיין דא די זיבעטע זאך אז די גאווערמענט העט קענען אריינקלאפן צו וועמען אין די טיר און מאכן א טעסט פאר אים און פאר זיין ווייב און פאר די גאנצע משפחה, דעמאלטס לאזט מען נישט דאס קינד דארטן. טאמער העט מען אים טעסטן און איינער העט זיין פאזיטיוו נעמט מען אוועק דאס קינד מיט כח, אזוי ווי אין די צייטן פון די פון דעם רוסישן צאר. ס'איז ביטער די מצב איז ביטער, נאר קיינער זאגט גארנישט ווייל ס'איז א גרויסע פראבלעם, קיינער ווייסט נישט וואס ס'גייט דא פאר, און די וואס זיי ווייסן די קריגן געלט אז זאלן מאכן א שווייג. סאו סאקמער קאקמער, שכוח פאר אריינוועטן. וואוינען די אלע מנוולים, און ס'איז צייט אז יעדער זאל זיך אוועק גיין פון דא, מ'זאל גיין אויף אנדערע פלעצער וואו ס'איז נישט דא אזאלעכע מנוולים, ווייל ס'וועט נישט ברענגען צו קיין גוטס. יעצט איז דא דא איינע, א פרוי וואס זי איז א לויערקע, און זי רעדט פון דעם, כ'האב עס געהערט שוין פון אנדערע אויכעט, כ'מיין ער האט געסיינט א דיקרי, ער האט געסיינט שוין להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, וויל איך עטס זאלטס עס אויסהערן, הערטס עס אויס, עטס וועט זעהן אליינס אז מ'פאפט ענק נישט אויס.
Hi, my name is Elizabeth Glass,

פון מרדכי ואסתר איז געווען א שייגעץ אזוי ווי המן הרשע, אבער למעשה דער אמעריקאנער איז א גרעסערע שייגעץ אבער ער האט א וועג וויאזוי ער מאכט עס אז דו כאפסט אפילו נישט וואס ער טוט מיט דיר, דו פארשטייסט? ס'איז אנבעליוועבל, רבותי אונז דארף מען זיך יונייטן, די דזשואיש קאמיוניטי, די מענטשן, נישט די פארקאקטע סק. כ'מיין די בהמות מיט די אנדערע די פאראויס גייערס מיט די וואס זיי העלפן צו און זענען גוט מיט די פאליס מיט משה דוד נידערמאן די זענען אלע מענטשן דא דיך אראפצוברענגען זיי האבן אלע ניצוצות פון המן הרשע. יעצט איינער שרייבט מיר אריין דא אין מיין בלאג אז ער האט א גרויסן גרויסן פראבלעם. צו וועלכן רעבן גייען מיר יעצט פארן אויף שבועות? שבועות איז דאך געווען א צייט וואס מ'פלעגט פארן פון מאנרא האט מען געזאגט מ'פארט. צו זאליקאוו, זאליק האט מען געזאגט מען פארט אויף מאנרא, און דערווייל זענען זיי אלע געפארן א גאנץ יום טוב, צוויי טעג זענען זיי געפארן אלל דאון סאוט און געטוהן כל דבר אסור, היינט זאלן זיי נישט פארן אויף מיאמי ווייל די ביעטש איז צוגעשפארט, היינט וואלט דער ראש הקהל פון סאטמאר זיך נישט געקענט דערטרענקען אין ביעטש ווייל ס'איז נישט דא קיינער דארט יעצט. פרעגט איינער זאל איך זאגן מיין ווייב איך פאר אויף אומאן, בעל שם טוב, מדינת ישראל, וואס קען איך היי יאר פארקויפן, וואסערא בולשיט סטארי קען איך פארקויפן מיין ווייב ווי איך פאר, זאגט ער די אינגעלייט זענען מורא'דיג צובראכן, זאגט ער דו ביסט שוין אן עלטערע איד די גייסט דאך שוין נישט נאכלויפן נאך די שמוץ, אבער אונז זענמיר צובראכן, וועיר איז אוער גוד טיים אין לייף, נאכדעם וואס עס איז געווען זיי האבן אפגעקאלט די עירליינס, האבן זיי געזען אז די עירליינס פארן אין ערגעץ נישט אויכעט. פרעגט ער מיך, וויאזוי קען מען ארויסהעלפן פאר די אינגעלייט? צו וועם זאל מען זאגן אז מ'איז געפארן? פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואס דער מענטש איז א א אן אפיקורס גמור, דאס אלעס וואס ער איז, ער איז אן אפיקורס, ער האט גענומען א זוהר ברבים און עס פארברענט, ווייל עפעס איינער האט געלערנט צופיל זוהר און משוגע געווארן, האט ער אנגעהויבן צו מקצץ בנטיעות זיין, דאס איז דאך יעדער איינער, יעדער האט ווער ס'איז אים שולדיג פאר זיין ירידה. עניוועי איז עס א מורא'דיגע זאך אז ער איז א שייגעץ, איז למעשה איך האב אים גראד פארדאמט אויף וואטסעפפ, איך האב אים זעהר מיעס באשמיצט, דעמאלטס האב איך נאך נישט געוויסט ער האט פארברענט דעם זוהר, ס'איז א גאנצע מעשה מיט אים, ער האט געוואוינט אין אנטווערפן מיט א פרוי און ער זאגט אז ער איז אהיימגעקומען האט ער זי געטראפן שלאפן מיט אן עלטערע מענטש, איך גלייב נישט די אלע זאכן, מסתמא האבן זיך צוקריגט, לויט ווי משוגע ער איז פארשטיי איך פארוואס זי האט, קען זיין זי האט געוואלט א גט ער האט נישט געוואלט געבן האט זי דאס געטון, איך ווייס היינט גארנישט אבער ס'איז נישט מיינע ביזנעס, געגאנגען די פאר חברה, זיי האבן זיך אנגעהויבן אנצונעמען פארן, זאג וואס נעמסטו דיך אן פארן, ער רעדט דברי מינות די גאנצע צייט, סוף האט מען געזען ווי ברבים האט ער פארברענט דעם זוהר הקדוש, און צאמגערעדט אויף ר' שמעון און כל דבר אסור, הערסט ווער עס איז ר' שמעון'ס קאמפעטישן, דער שייגעץ, עניוועי. למעשה ער הייסט דוד צבי מאשקאוויטש שם רשעים ירקב. און ער זאגט אז אויסצומעקן דעם ספר דעם זוהר איז א מצוה רבה יחשב ושם אלהים אחרים לא תזכירו על פני ער רעדט אזאלכע זאכן ס'איז ממש אנבעליוועבל למעשה וויל איך דער עולם זאל וויסן ער גייט אנגעטון ווי א חסידישער אינגערמאן א בעלזער אינגערמאן איך מיין ער גייט אפילו מיט שווארצע זאקן און מען זאל וואטשן ווייל ער האט זיך לעצטנס ארויפגעכאפט אויף די בלאגס ביי אונז דא אויכעט איך לאז אים נישט ארויף אויף מיין בלאג אבער ער האט זיך ארויפגעכאפט אויף אסאך אנדערע און מען וועט הערן זיינע מינות און כפירה ער זאגט שיינע זאכן אויכעט. כ'מיין יעדער כופר האט דאך דאס געטון, אלעמאל איינער איז געגאנגען צו א שטאט ס'געווען פול מיט כופרים, זאגט ער ער וויל אויך ווערן אן אפיקורס א כופר, זאגט ער קענסט ש"ס אויסענווענדיג, זאגט מען זאגן זיי וואס הייסט אויסענווענדיג, קענסט עס אינעווענדיג, זאגן זיי וואס קענסטו נישט באלאנגען צו אונזער קלאב, דא מוז מען קענען ש"ס אויסענווענדיג על בוריו, און אז מען האט קשיות ווערט מען אן אפיקורס. אבער אז דו קענסט נישט סתם צו בארעדן דעם אייבערשטן מיט זיין תורה, אונז זעמיר נישט דא פאר דעם. עניוועי, קיצור מען דארף זייער וואטשען פאר דעם נאמען, טאמער וועט עטס הערן דעם נאמען ער גייט מיט אראפגעלאזטע געדרייטע פאות, ער הייסט דוד צבי מאשקאוויטש, ער איז געקומען אמאל פון אנטווערפן, היינט וואוינט ער אין מאנטריאל, און ער גייט ארום און ער טוט וואס מען דארף נישט. סאו ווען מען האט מיך באפאלן וואס הייסט לייגסט ארויף א מענטש ער איז א תלמיד חכם א מעשה בוידעם זאג איך ר' איד כ'האב געהערט וואס ער רעדט איך לייג נישט נאר ארויף א חזר איך לייג ארויף אז אונזער קאמיוניטי זאל זיין קלין פון אפיקורסים אויך. נאכדעם איז געגאנגען איינער און האט ארויף געשטעלט א אלטן בריוו, דאס איז א קול מבשר מהיכל השם, ס'איז אלט אפאר הונדערט יאר, און ס'איז דא אויף דעם באשטעלט אז ס'איז דא מענטשן וואס רעדן זיך איין אז דעם זוהר האט נישט ר' שמעון געמאכט, אנשים אנשי בליעל, זיי זאגן אז דאס האט געמאכט, וואס דאס האט געמאכט עפעס אפאר ספרדישע מענטשן אין. מאראקא צו וואו און סע איי ס'ווערט צוגעברענגט פון אר"י הקדוש די אלע זאכן זאגן זיי דאס איז אזוי און יענץ איז אזוי דו ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט און למעשה האבן זיי געמאכט א חרם אויף אזאלכע מענטשן ס'האבן אונטערגעשריבן צענדליגע און צענדליגע רבנים פון די שענסטע רבנים אין ארץ ישראל פון די אשכנזים און די ספרדים זיי האבן געלייגט אן עכטן חרם אויף די גרופע וואס זיי האבן געזאגט אז דער זוהר איז נישט פון ר' שמעון יעצט איז אויך געווען דער יעבץ איז אויכעט ארויס א חלק פון די מענטשן וואס האבן געזאגט אז ס'איז דער זוהר נישט פון רבי שמעון איז אויך ארויס קעגן דעם, געמאכט א ספר וואס הייסט מטפחת ספרים, איז אויף דעם האט מען אים שוין לאנג לאנג די גדולי הדור דעמאלטס געענפערט, און מען קען דאס אלעס נאכקוקן די ספרים זענען דא, און מען ווייזט אים איבער אז דער יעבץ איז אויך נישט גערעכט געווען מיט דעם, און דער סוף איז געווען אז מען האט מחרים געווען, מען האט געלייגט אין חרם, און מען האט ארויס געווארפן די רשעים פון כלל ישראל.

און ס'איז געווען א גאנצע מערכה, קומט דער שייגעץ, און ער האט שוין עפעס געזען צו געהערט, גייט ער יעצט זאגן אז חלילה אז, פארשטייסט, אז ס'האבן געמאכט אפאר ספרדישע פרענקען האבן עס געמאכט. יעצט איז דא נזר החיים פון רב קניבסקי, פרעגט ער אים, די מענטשן וואס זיי גלייבן נישט אין די אמיתיות פונעם זוהר הקדוש, צו מ'מעג זיי מצרף זיין צו מנין, צו זיי קענען יוצא זיין מיט קריאת שמע און שמונה עשרה. ענפערט צוריק דער סטייפלער, דער אלטער, נישט דער היינטיגער. ענפערט ער, הם כאפיקורסים לכל דיניהם. זיי האבן א דין ווי אן אפיקורס. וואס די אפיקורס האט א דין, דאס זענען זיי. שוין, יעצט איז אזוי. ס'איז דא א פיקטשער וואס כ'האב ארויפגעשטעלט, אז ס'איז דא א מענטש וואס ער האט אסאלטעט צוויי מיידלעך אויפן באס אין לאנדאן, און כמעט א יאר שפעטער האט ער אסאלטעט נאך. יעצט די גאווערמענט האט דאך געוואלט וויסן ווער דאס איז, האבן זיי עס געטון מיט חכמה, זיי האבן ארויסגעשריבן אז דער מענטש, זיי האבן געלייגט א פיקטשער פון אים, נישט געזאגט אז ער האט עס חלילה געטון, דער מענטש וועט זיין דער וואס ס'קען ארויסהעלפן אין די פרשה, ווייל זיי האבן געהאט די ווידיאו פון אים, איז למעשה, מען האט אים שוין געכאפט, מען זעט א קלארע פיקטשער פון אים, איך האב געוואלט. שיקן א מעסעדזש פאר די בהמה, יעדע געים דארף מען וויסן וויאזוי מען שפילט עס, ס'האט רולס, אז דו ווילסט גיין כאפן אידישע טעכטער אויף א באס וואס ס'פארט אין דיין געגנט אין לאנדאן, נו, ביסטו דאך א משוגענער אז דו גייסט מיט דעם ביבער הוט, ס'איז דאך א זיכערע זאך מען וועט דיך דערקענען, און דו טוסט דיר כאטש אן א לאנג שייטל צו וואס, עפעס אזוי, גראדע מען דערקענט אויך, איך ווייס יעצט איז געווען א מעשה, א גרויסער עושר, מען האט אים געכאפט מיט א שייטל אין א בית זונות, און מען האט עס דערציילט פאר זיין ווייב און די פאמיליע. קומט דער רב, וואס ער נעמט זיך אן, ימח שמו וזכרו, און שרייט, ער האט דאך געגאנגען פארשטעלט, וואס הארט אייך? ווייסט וואס ס'הארט אונז? קודם מאכט ער א חילול השם, נאכדעם ער קען קעטשן די פייוו סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס און עס געבן פאר זיין ווייב, און נאכדעם בכלל, וואס הייסט וואס ס'שטערט אונז? ס'שטערט אונז מורא'דיג, ער האט קינדער, ער האט אלעס,

למעני ולמען כל הנלווים אלי, כאן יזכיר את השמות, להשפיע עלינו חסדים וישועות ורחמים ביום הקדוש הזה ותמלא את כל משאלות לבבי. אתם שומעים? עבודה זרה ממש! עבודה זרה ממש! ממש לפנות אל דורש אל המתים, לפנות אל רבי שמעון בר יוחאי ולבקש ממנו תושיע אותי. זה הרי ממש עבודה זרה כהגדרתה ברמבם.

שוין, האט עטס געהערט? ער טענה'ט אז מען גייט צום צדיק און מען זאגט ער זאל געבן. יעצט דער אמת איז אזוי, שמעיה גרינבוים האט א ברודער, כ'דענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, און ער האט ארויסגעגעבן א ספר וועגן מתפלל זיין ביי קברי צדיקים, ברענגט ער דארטן פון אסאך גדולי עולם אז מען מעג עס טון, ס'איז נישט א קיין דורש אל המתים, ווייל מען גייט נישט ווייל רבי שמעון איז געווען א טויטער, מען גייט ווייל ער לעבט נאך יעצט אויך, ער ברענגט זייער שיין, ער ברענגט עס פון ספרים, כ'דענק נאר נישט וויאזוי זיין ספר הייסט, אבער כ'האב עס אמאל דורכגעליינט פארנדיג. אויף קברי צדיקים, מען מעג יא זאגן פארן צדיק, אבער דאס איז נישט די פראבלעם, די פראבלעם איז דא אן אנדערע פראבלעם, די פראבלעם איז אז דער רב, ער איז פון מעלה אדומים, ער כאפט נישט וואס די פראבלעם איז, אז פאר א יאהר, די פרוי האט געטיילט אזוי די עסן וואס מען געט, און זי איז געווען זעהט אויס זייער א שיינע, און דער יונגערמאן האט איר שיין באדאנקט. האט זי געמאכט מיט אים א ליבע, און ביינאכט האבן זיי געוואוינט אין מירון, און פיר חדשים שפעטער איז זי געווארן שוואנגער, און זי געלאפן צו די רבנים וואס טוט מען דא? די רבנים האבן געזאגט אזוי, קודם מוזטו דיך גט'ן פון דיין מאן, און צווייטענס די קינד וואס זי האט געבוירן איז א ממזר, און איך הער זאגן ס'איז גאר געבוירן א טווין, א דאבל העדער, ווייל דארטן וואו ס'איז דא נעבעך די קליפות געשעהן אסאך ניסים אויך. דאס איז דער פראבלעם, דער פראבלעם איז מען פארט אוועק, מען זאגט דעם ווייב מען פארט אויף מירון, ס'איז שקר מוחלט, ווען דאס ווייב זאל נעמען א פרייוועט דעטעקטיוו וואלט זי געזען אז ער פארט אינגאנצן נישט אויף מירון, ער פארט צו די זונות דארט, כ'האב ענק געזאגט, ס'דא אין ארץ ישראל איז דא עטליכע בתי חיים'ס, און. איינס, איינע פון די גרויסע איז אין ראשון לציון, ראשון לציון איז דאך דא, די מצבות אין ארץ ישראל זענען דאך געבויעט הויעך, ס'איז נישט א שטיין אזוי ווי ביי אונז גראד, ס'איז געבויעט ליגענדיג, קענסטו פאר צען שקל זיך אויסטוהן ארויס שלעפן דעם פיפיק און א מיידל לייגט זיך אראפ פאר דיר און דו באצאלסט איר אין די דריי מינוט יור אין ענד אוט, אין דעם בית החיים מאכט מען עס, אינדערפרי קומט מען דארט אן איז דארטן דא זרע לבטלה מיט די ראבער בעגס, וויפל דו ווילסט, האט מיר איינער געזאגט וואס כ'האב מוחה געווען, כ'האב געטרייט צו טון, זאגן זיי דו ווייסט וואסערע א מאפיא דא איז פארמישט, זיי געבן אריין יעדע פיר פינף וואכן די פאליס האט געכאפט איינעם דא, דעם טוט מען גארנישט, דאס איז נאר אויף אזוי פיל אז יעדער זאל וויסן אז דאס איז אין ראשון לציון אין בית החיים. ס'איז א גרויל וואס ס'גייט פאר רבותי, אונז מוז מען זיך פאררעכטן די אלע זאכן ווען נישט איטס נאט. גאוינג טו בי גוד. יעצט אין דעם גאנצן קאוויד געשעפט וואס ס'גייט פאר ווייסט קיינער נישט פונקטליך די אמת וואס יענער האט דארט אריינגעמישט און צו ער האלט נישט אין איין מישן יעצט אויכעט מען ווייסט נישט עס איז כסומא בארובה אזוי ווי א בלינדער כאפט א באל און ווארפט עס און ס'ברעכט אויס א פענסטער ס'איז במקרה וויל איך ענק זאגן איך וויל עטס זאלטס אויסהערן וואס א דאקטאר האט צו זאגן וועט עטס אליינס זעהן וואס דא גייט פאר הערטס אויס.

טרו עקספאוזשער טו סאנלייט טרו געדערינג ביקאוז וויר אין אפ מודס, ריעטש אוט טו יור פיזישענס טעל דעם דעט יור נאט סקעירד טעל דעם טו אפען דער דארס טעל דעם יו דאנט וואנט טו סי דער אסיסטענס יו וואנט טו סי דעם ענד קאל יור פאליטישענס איטס טיים טו אפען טעקסעס. טענק יו. כ'האב געוואלט דער עולם זאל עס הערן ווייל. ס'איז זייער פשוט פארוואס איך האב געוואלט מען זאל עס הערן, ווייל ס'איז געווען אזוי אז איך האב עס געהערט פונעם פרעזידענט די דרשה, איך האב געהאט גערעדט צו איינעם אין יוראפ, א גרויסן דאקטאר, האט ער מיר געזאגט אז ביי זיי גיבט מען עס נישט פאר פרייוועט מענטשן ארויס, ווייל טאמער האט ער א הארץ קאנדישאן איז עס א פראבלעם, מען טוט יא איז אז מען גייט אריין אין א שפיטאל, מען קען מאניטערן די הארץ, דעמאלטס גיבט מען עס, איך האב דאך אבער געוואוסט ווי פארפוילט אמעריקע איז, כ'האב ענק געזאגט, מ'האט געגעבן אזא נייע מעדיקעישאן וואס דאס דארף ארבעטן פאר פרויען וואס זענען פראסטיטוט, זיי קענען זיך נישט צוריק האלטן, אבער מען וויל נישט ז'זאלן ווערן שוואנגער געבט מען זיי די מינע מעדיקעישאן, ס'איז א נייע זאך. ווי האט מען עס אויסגעטעסט? אויף אפאר הונדערט בית רחל מיידלעך און אויף אפאר הונדערט סקווערע מיידלעך וואס זיי האבן עס געשטופט אין זייער אין זייערע העלט קליניקס אין סקווער. אמעריקע איז אזא פארפוילט לאנד. אז דער עולם ווייסט אפילו נישט, דער אמעריקאנער האט אונז מער פיינט וויפיל דער דייטש, דער אמעריקאנער האט נישט אריינגעלאזט די רבנים צו זיך, רוזעוועלט, אז מען זאל רעדן אז מען זאל כאטש באמבעדירן די שינעס, ס'זאל נישט גיין מעס פראדאקשען, די שינעס וואס ס'פארט אויף אוישוויץ, דער אמעריקאנער איז א רוצח, און ס'איז נאך געקומען דא די דייטשן האבן זיך באזעצט דא אין ניו יארק, אונז זעמיר אויפן ערגסטן פלאץ וואס ס'איז דא. ארגער פון דעם קען מען נישט זיין. נאר וואס? אונז זעה מיר עס נישט. האב איך דאס ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין אז די צוויי זאכן די קען מען נוצן, אבער אוודאי מען דארף בעטן א דאקטער. בקיצור איז געקומען איינער וואס ער איז א ידיד מיינער און ער נעמט זיך שטארק אן פאר מיר אסאך מאל, און ער זאגט מיר נחום דו ביסט א משוגענער דו דארפסט וויסן וואס דו רעדסט, די גאנצע וועלט גייט אונטער אונז שטארבן און דו קומסט ארויס אז דו האסט א רפואה. זאג איך אים ר' איד איך האב עס נישט אליינס אינווענטעד.

פול אויף באלאני גאנץ אמעריקע, איך וויל ענק זאגן, דאס איז די ארגסטע לאנד היינט אין די וועלט, ווייל אז דו גייסט אין אן אנדער לאנד און זאגסט איך וויל נישט מען זאל לערנען קאמען קאור מיט מיינס א קינד, זאגט מען ווילסט נישט איז נישט, דא דו מוזט, אבער ער קען דיך דאך נישט צווינגען מיט א גאן, געט ער פאר דיר אפאר מנהיגים אפאר טאלער, און זיי ווייסן שוין אז די מנהיגים האבן א קראנקהייט אז זיי נעמען געלט און זיי פארקויפן דעם אייבערשטן, און אונז זעמיר אויף צרות, רבותי ווי העפט טו באקל דאון, יעצט האסט געהערט די פרוי? זי איז א דאקטער אין וועלכע שטאט? יו וואלד נעווער בעליוו! זי זאגט ווי זי איז, אין מיין שטאט אין טעקסעס, אז זי איז אין יוסטאן וואס דאס איז זייער א אידישע שטאט, דארט איז דא באלד פינף זעקס טויזענט קינדער יונגלעך און מיידלעך אין די תלמוד תורה, כאטש אונז ווייס מיר אז דער אייבישטער וואלט נישט געקענט האבן אויף די וועלט קיין דריסת הרגל ווען נישט די דברי יואל, ווייל ער האט אראפגעברענגט דאס גאנצע אידישקייט. ער האט עס אריינגעברענגט, אזוי אז אזא שטות האט מען אונז איינגערעדט. איך האב א הויז אין טעקסעס, איך וואוין דארטן אפישעלי, און איך וואוין נישט אין יוסטאן. כ'האב נישט ליב יוסטאן ווייל ס'איז לעבן וואסער און ס'איז צו, א גאנצן זומער פיל מיט די, ס'קומט ארויס די איידיעלע מענער, ס'קומט ארויס די יומידיטי, אבער דארט איז דא פינף זעקס טויזענט אידישע יונגעלכע מיידלעך, ס'איז געווען איינער וואס האט נישט געמאכט דא פרנסה און ער געהערט איך האב גערעדט טעקסעס טעקסעס זאגט ער ער וויל פארן איז ער אראפגעפארן האט מיטגענומען צוויי מיידלעך מיט א יונגעל. ער גאנגען צום מנהל און ער געפרעגט קען איך איינשרייבן דא מיינע קינדער? נאו קוועשאנס עסקט שור. נישט געפרעגט פארוואס פארווען. נאכדעם פרעגט ער דעם מנהל זאג מיר דו זעסט מיינע קינד גייט מיט אראפגעלאזטע פאות דעס וועט דיך שטערן איך דארף אים אפשניידן די פאות וועגן דעם? זאגט ער גאט פארביד קאם בעק אין א יער פראם נאו וועסטו זען ווי דא וועט זיין די קינדער צו תלמוד תורה גייען גיין ווי ער און אזוי איז טאקע שטייסט? אונז ווייס מיר אז ס'איז געווען א באנקראט. ניק. דער דברי יואל האט אים געשטעלט אויף די פיס. איי ער האט געווען שוין אויף די וועלט אסאך יארן פארן דברי יואל, און מען האט אים פון אסאך פלעצער ארויסגעקאפעט, ער איז נישט אונטערגעגאנגען, נאר דאס איז די אמונה טפלה וואס מען האט אונז געלערנט אלע יארן, כ'האב אליין געהערט, זרח גליק האט געזאגט אמאל אין סענס סטריט א דרשה האט ער געזאגט אזוי, ווען נישט דער הייליגער רבי וואס זיין קדושה איז גייט ארום די גאנצע וועלט, וואלט דער חזון איש נישט געלייגט קיין תפילין, ער וואלט געווען א קרקפתא דלא מנח תפילין. ער האט נאר געלייגט תפילין ווייל די רבי האט אראפגעברענגט זיין קדישה, איי די רבי האט אים קיינמאל נישט געזעהן און נישט געקענט, און ער האט שוין געלייגט פון די בר מצוה זיינע תפילין, נאר דאס איז אונזערע בול שיט וואס מען האט אונז איינגערעדט ענד נאו איטס פייערינג בעק ווייל די יוגנט לאכט אן, עס האט מיר איינער געזאגט יעצט אפאר וואכן צוריק, כ'בין געגאנגען צום ברך משה'ס ציון, כ'בין געפארן אין סאטמאר ציון, כ'האב געזעהן דארטן איז געווען א קדוש וטהור און א א א א אלעס וואס מען שרייבט אויף אים. זאגט ער נאכדעם בין איך צוגעגאנגען צום סאטמאר רב, איך האב געזען די זעלבע ווערטער, און ווער דער ברך משה איז געווען, אונז האב מיר דאך אים געקענט, ער האט אונז מאכל נבילות און טרייפות געגעבן אלע יארן, נישט גע'פסק'נט אין טהרות וואס דארף צו זיין גענומען שוחט מיט אלעם, זאגט ער מיר פארוואס זאל איך גלייבן אז דאס וואס שטייט אויפן דברי יואל איז יא אמת? שטייסט? מען האט צו הויעך גערעדט, צו הויעך ארויפגעברענגט יעדן, מילא האט מען שוין געמוזט ארויפברענגען דעם סיגוט'ער אויכעט, און אהרן, דער נעקסטער שייגעץ וואס ער גייט ליגן דארטן אין זאמ דעי וועט אויך האבן דעם זעלבן טייטל, און במילא האסטו אראפגעברענגט אלעס. עניוועי. סאו דאס איז וואס מען דארף וויסן. יעצט זעמיר גיין ווייטער. יעצט אפאר יאר צוריק, צוויי צו אנדערטהאלבן יאר צוריק, האט מען געגעבן אזאלכע נידלס פאר די קינדער, מען געגאנגען צו סקווער, צו די ביקור חולים'ס, צו זייערע שפיטעלער, מען געגאנגען צו אלע חברה, מען האט געגעבן די אלע נידלס, אסאך זענען געשטארבן דערפון, אסאך זענען קראנק געווארן, אסאך זענען געווארן משוגע דערפון, איז מען געוואויר געווארן אז דאס איז געמאכט פאר זונות וואס די זונות ווערן שוואנגער און מען וויל דאך נישט זאלן האבן פראבלעמס איז געמאכט אז זי זאל נישט שוואנגער ווערן, וויל איך פרעגן עפעס, וואלט משה דוד נידערמאן געלאזט אז זיין טאכטער זאל אויסטרייען אזא זאך? אדער זיין ס'אן אייניקל? פארוואס זעמער אונזערע קינדער ווייניגער ביי אים ווי אונז ווי די קינדער זענען ביי אונז? וועגן דעם האט היטלער אויסגעהארגעט כלל ישראל און כ'זאג ענק נאכאמאל משה דוד דו וועסט אראפגיין פון די מעפ דו מיט אלע דיינע שקצים אלע שקצים וועט עטס אראפגיין פון די מעפ אויב מיין קינד און מיין אייניקל איז ביי דיר ווייניגער ווערט ווי דיין קינד און דיין אייניקל זאגט דער אייבערשטער איך ברויך אויך נישט דיינע און דאס איז וואס מ'טוט דא די גאנצע צייט מ'האלט דא אין איין אויסטעסטן אויף אונז די וואהאן אין טשיינע האט געוואלט מאכן א טעסט אויף די גאנצע וועלט ער האט שוין יעצט ער איז היינט ארויסגעקומען ער האט א זאך מ'דארף נישט נעמען קיין נידלס גארנישט ער גייט אפקלינען אלעס. כ'האב געוואלט ווייזן אז ער איז א גאט און ער וועט ראטעווען די וועלט און ער האט אנגעצינדן די וועלט און יעדער לייגט זיך נאך צו צו אים. שאנדע וואס דא גייט פאר. ממש א שאנדע. טא משה דוד, אפשר קען איך בארגן דיינס אן אייניקל? איך וויל אויסטרייען א מעדעצין אויף איר. דאס וועסטו נישט לאזן דו וועסט אים גראד רופן די פאליס אה דו שייגעץ טמא און ווען איך זאג משה דוד מיין איך נישט נאר דיך אליינס איך מיין זאליקאן מיט ארויניקאן מיט אלע סאטמערע שוויצערס און מיט די אלע וואס די אגודה וויל אריינשטעלן אז מען זאל ראנען אונזער אידישקייט, ווער ברויך ענק האבן? ס'שטייט ערגעץ מען מוז לערנען תורה און מען זאל נאכדעם מוותר זיין אויף די קינד'ס צניעות? ס'נישטא אזא זאך, קען איך לערן איך, קען איך נישט לערן איך נישט. און אברהם ישעי' ווערצבערגער און דעם פון די אגודה דארטן דער צוויבל, עטס זענטס נישט אונזערע בעלי בתים, און איך וועל אויפקלערן דעם עולם ביז יעדער וועט זיך נעמען מיט ענק שלאגן. ס'נעמט נישט לאנג אז מען רעדט אין סאטמאר אז ס'איז איין שטיק בלאף און. עי טו זי, און היינט האט קיינער נישט מורא, איינער האט מיר יעצט געזאגט ער האט זיך געפענט א אייגענע תלמוד תורה האט נישט געוואלט נעמען זייערע געלטער, זאגט ער איינער האט אים געפרעגט דו האסט נישט קיין מורא פאר סאטמער, זאגט ער קוק אז דער נחום ראזענבערג וואס ער איז נישט קיין רב נישט קיין רבי נישט קיין שמש נישט קיין גבאי נישט קיין לעקער ער איז גארנישט ער האט געזאגט פאר סאטמער איך וועל ענק שטעלן ווי איך וויל און ס'איז אים געלונגען, פון דעם דארף מען דאך האבן דאס מסירות נפש וואס ר' נחום האט, ס'האט נישט יעדער, מוותר געווען זיין גאנצן עולם הזה מיט זיין גאנצן עולם הבא אלעס האט ער מוותר געווען און די. די רבנים האבן געמיינט איך וועל מיך דערשרעקן פאר זיי. האטס אלע א גוטן שבת און א פרייליכן יום טוב און א לעכטיגן זומער.